מיר הייבן אן בסייעתא דשמיא מסכת פסחים דף קב עמוד א'. לאמיר אנהייבן די גמרא מיט א קורצע הקדמה. די גמרא האט געברענגט א מחלוקת צווישן רב חסדא מיט רב ששת. און רב חסדא איז אויפגעקומען מיט א מורא'דיגע חידוש, און ער האט געזאגט אזוי, כאטשיג וואס אונז ווייסן מיר אז שינוי מקום דארף מאכן א פרישע ברכה, דאך זאגט ער אז ס'איז נישט אייביג אזוי, נישט יעדן פאל ווען דו האסט געטוישט דיין פלאץ, ווען איך קום צוריק, אדער אויפן נייע פלאץ מוז איך מאכן א פרישע ברכה, און ער זאגט ס'ווענדט זיך וואס דו האסט געגעסן, און ער זאגט אזוי, אויב רעדט מען פון א שהכל, פון א בורא נפשות, דאס איז א שטיקל א שוואכערע ברכה אקעגן מעין שלש, אקעגן ברכת המזון, און פאר דעם זאג איך, די מינוט וואס דו שטעלסט זיך אויף פון דיין פלאץ, דיין סעודה האט זיך געענדיגט דערמיט, און אז דו גייסט ערגעץ א צווייטן פלאץ, אוודאי וועסטו מוזן מאכן א פרישע ברכה, ווייל דיין סעודה וואס דו האסט געהאט פריער האט זיך געענדיגט, ס'איז אזא שוואכע זאך, די מינוט דו שטעלסט דיך אויף, דא האט זיך געענדיגט דיין סעודה. נאר איין מעלה האט עס יא, אז דו מוזט נישט צוריק קומען צו דיין פלאץ צו גיין בענטשן. דאס הייסט אז דו האסט געהאט א שהכל און למעשה האסטו פארגעסן צו בענטשן, אויפן פלאץ וואס דו דערמאנסט זיך שפעטער קענסטו דארטן מאכן נאכאמאל א בורא נפשות. פארוואס? ווייל די פלאץ וואס דו ביסט געווען האט ממילא נישט קיין שייכות נישט צו דיין סעודה, דיין סעודה האט זיך געענדיגט די מינוט וואס דו האסט דיך אויפגעשטעלט. פאר דעם, אויף איין זייט קומט אויס א קולא פון דעם אז די בורא נפשות קענסטו מאכן שפעטער אויף א צווייטן פלאץ, אויפן צווייטן זייט זאגט רב חסדא קומט אויס א חומרא דערפון אז ווען דו קומסט אויף א צווייטן פלאץ וועסטו יעצט מוזן מאכן א פרישע ברכה, דו קענסט דיך נישט קאנעקטן צו דיין אלטע סעודה, די ערשטע ברכת שהכל וואס דו האסט געמאכט, פארוואס? ווייל דאס איז גארנישט, די מינוט דו שטעלסט דיך אויף האקט זיך אפ די גאנצע זאך. מה שאין כן ביי מעין שלש, מה שאין כן ביי ברכת המזון. די סעודה וואס דו האסט געהאט איז א שטארקע סעודה, און אויף אזוי ווייט אז אפילו ווען דו האסט ביסט אוועק געגאנגען, מוזטו צוריק קומען בענטשן אויף דעם פלאץ, ווייל דיין סעודה וואס דו האסט דא געמאכט, די מזונות, די העץ, די המוציא וואס דו האסט דא געהאט, איז עפעס א שטארקע בחינה, דו ביסט נאכאלץ קאנעקטעד צו דעם פלאץ, פאר דעם דו מוזט בענטשן במקום האכילה. איז יעצט אז דו ביסט אוועק געגאנגען, מוזטו צוריק קומען צו דיין ערשטע פלאץ און דארטן גיין מאכן א צוריק א נאכברכה. אבער א מעלה קומט אויך אויס פון דעם, אז דורך דעם וואס איך זאג דו האסט א שטארקע סעודה, און דו קענסט זיך נאך אלץ קאנעקטן צו די סעודה, קען איך נעמען די סעודה, און עס אריבער ברענגען אויף א צווייטן פלאץ. און איך קען נעמען דעם זעלבן סעודה, און זאגן ווייסט וואס, איך האב שוין געמאכט א העץ, איך האב שוין געמאכט די ברכה פון שבעת המינים, וויל איך אבער איבערנעמען די ברכה אויף א צווייטן פלאץ און דארטן ווייטער מאכן די סעודה, ווייל די סעודה איז א שטארקע זאך און איך האב א שייכות צו דעם פלאץ און איך קען רוקן דעם פלאץ, זאגן די סעודה האב איך דא אנגעהויבן, למעשה איך האב אינזין איך וויל עס אריבערנעמען אויף א צווייטן פלאץ. פאר דעם זאגט ער אויך לגבי שינוי מקום אז דו האסט געטוישט דיין פלאץ, היות דו קומסט פון א שטארקע מקום, קען איך מיטנעמען די סעודה און אריבערנעמען פון איין פלאץ אריבער צום צווייטן. האט די גמרא געפרעגט א קשיא, איין מינוט, אונז האבן א ברייתא, וואס די ברייתא זאגט באמת די זעלבע זאך, אז ווען איך קום צוריק צום פלאץ, מוז איך נישט מאכן קיין פרישע ברכה, אבער די ברייתא לייגט צו איין תנאי, זאלסטו וויסן ווען זאג איך דיר, אז ווען דו קומסט צוריק, האסט געהאט שינוי מקום, ווילסט נישט דארטן עסן, נאר ביסט צוריקגעקומען אויף דיין ערשטן פלאץ, זאג איך דיר דו מוזט מאכן א פרישע ברכה, וואס זאג איך דיר וויבאלד ווען קיינער איז נישט דא געבליבן מוזטו מאכן א פרישע ברכה. אבער, דו רב חיסדא ביסט טאקע גערעכט, אין א פאל ווען יעדער איינער האט דא איבערגעלאזט עפעס פאר מענטשן, א חלק פון די חבורה זענען געבליבן, אין אזא פאל זאגט די ברייתא טאקע דעם דין פון רב חיסדא, זאלסטו וויסן אז ס'איז געווען עקירת רגליים, אז מ'רעדט פון א מזונות, מ'רעדט פון שבעת המינים, א חשוב'ע סעודה, און דו האסט איבערגעלאזט איינעם אויפן פלאץ, ווען דו קומסט צוריק מוזטו נישט מאכן קיין פרישע ברכה. די גמרא פרעגט זעהסטו דאך פון דארטן אז די ברייתא לייגט צו נאך איין תנאי, עס איז נישט גענוג וואס רב חיסדא אליינס האט געזאגט, נאר די ברייתא פארלאנגט טאקע אזוי ווי רב חיסדא זאגט א מעין שלש'דיגע ברכה, א חשוב'ע זאך, פלאס לאז איבער איינעם פון די חבורה אויפן פלאץ. דאס איז נישט א זאך וואס רב חיסדא האט געזאגט, רב חיסדא האט נישט גערעדט קיין ווארט פון איבערלאזן איינעם אויפן פלאץ. פאר דעם האט די גמרא געזאגט ביסטו גערעכט, ווייסט וואס, רבי יהודה היא. ווער איז דער וואס האט מחדש געווען דעם דין אז איך מוז איינעם איבערלאזן דארטן, די זקן, די חולה, ווער איז דאס, דאס איז שיטת רבי יהודה. מיט דעם לאמיר אנהייבן די גמרא גאנץ אויבן די ערשטע שורה, דתניא ווי אונז האבן געלערנט, חברים שהיו מסובין ועקרו רגליהם לילך לבית הכנסת או לבית המדרש, איך האב געהאט חברים, זיך געזעצט צוזאמען פאר א סעודה, ווייטער דעם לשון עקירת רגליים, פשט ס'איז געווען עפעס א חשוב'ע זאך, א מעין שלש'דיגע ברכה, א המוציא, וואס זאל נאר זיין, ועקרו רגליהם לילך לבית הכנסת או לבית המדרש, זיי האבן זיך ארויסגעלאזט אינמיטן סעודה, לאמיר גיין בית המדרש דאווענען, לאמיר גיין אין בית הכנסת. אויף דעם האבן מיר יעצט א מחלוקת וואס איז די דין ווען זיי קומען צוריק. זאגט די ברייתא אזוי, תנא קמא האלט כשהן יוצאין אין טעונין ברכה למפרע, פאר זיי גייען ארויס מוזן נישט מאכן קיין נאך ברכה, און כשהן חוזרין אין טעונין ברכה לכתחילה, ווען זיי קומען צוריק דארפן זיי נישט מאכן קיין פרישע ברכה, זיי האלטן נאך אינמיטן סעודה, קענען זיי פשוט ווייטער עסן. לכאורה דאס איז ממש שיטת רב חיסדא. אמר רבי יהודה און אויף דעם קריגט זיך רבי יהודה און זאגט רבי יהודה במה דברים אמורים בזמן שהניחו שם מקצת חברים דאס איז דווקא אזוי ווי מ'האט יעצט געזאגט אין די פריערדיגע ברייתא ס'מוז זיין הניחו שם מקצת חברים אז דו האסט איבערגעלאזט אויפן פלאץ דארט מקצת חברים אין אזא פאל זאג איך דיר ביסט געווען דאווענען אין בית מדרש ביסט געווען אין בית הכנסת ווען דו קומסט צוריק דארפסטו נישט מאכן קיין נייע ברכה.

זעה איך דא ממש אז דאס איז טאקע שיטת רבי יהודה, דאס הייסט דו האסט פריער געוואלט פרעגן פון א ברייתא אויף רב חיסדא, און דו זעהסט דאך פון דער ברייתא אז ס'דא נאך א תנאי, דער פאקט אליין ס'איז גערעדט פון שבעת המינים דאס אליינס נישט גענוג, און נאר וואס כ'מוז חוץ דעם אויכעט האבן חברים וואס בלייבן איבער, תירוץ איז, ס'דא טאקע אזא שיטה, אבער דאס איז נישט וואס רב חיסדא מיינט. רב חיסדא גייט אזוי ווי רבנן פון די ברייתא אז דאס פעלט נישט אויס. האסט געהאט עקירת רגליים, האסט געהאט א חשוב'ע סעודה דאס אליינס איז מיר גענוג. נאר וואס, ווער איז יא דער וואס האט געזאגט מ'דארף צולייגן אז איינער זאל בלייבן דארטן, איינער פון די חברים, א זקן, א חולה, איינער זאל בלייבן, ווער איז דאס? דאס איז שיטת רבי יהודה. פרעגט די גמרא ווייטער און פרעגט די גמרא אזוי, אלא טעמא, לאמיר אמת'דיג פארשטיין שיטת תנא קמא, האט תנא קמא געזאגט ווען דו קומסט צוריק נאכן שול, קומסט צוריק נאכן בית מדרש, מוזט נישט מאכן קיין פרישע ברכה. אבער אלא טעמא דבדברים הטעונין ברכה לאחריהן במקומן, פארוואס זאג איך אזא דין אז ווען איך קום צוריק מוז איך נישט מאכן קיין פרישע ברכה? דאס איז דווקא וויבאלד מען רעדט דארטן פון א ברכה וואס טעונה ברכה לאחריהן במקומן, א מעין שלש'דיגע ברכה, וואס איך מוז באמת צוריקקומען צו מיין מקור וואו איך האב געגעסן, פארדעם זאג איך אקעי דו ביסט נאכאלץ קאנעקטעד צו דעם פלאץ. אין אזא פאל זאג איך דיר כשהן יוצאין אין טעונין ברכה למפרע, ווען דו גייסט ארויס מוזסטו נישט מאכן קיין נאך ברכה, וכשהן חוזרין אין טעונין ברכה לכתחילה. פיין, זייער גוט. ווען דו גייסט אוועק מאך נישט קיין נאך ברכה, ווען דו קומסט צוריק דארפסטו נישט מאכן קיין פרישע ברכה, ווייל מ'רעדט פון מעין שלש. אבער קען איך דיך מדייק זיין, אבל דברים שאין טעונין ברכה לאחריהן במקומן. אז מ'רעדט לאמיר זאגן פון א שהכל, וואס די בורא נפשות קען איך מאכן ווי איך וויל, כ'האב מיך שפעטער געכאפט אין שול איך האב פארגעסן בורא נפשות, מאך איך יעצט אין שול דעם בורא נפשות. לכאורה אויף דעם וואס דארט אין די הלכה? אפילו לרבנן, אפילו לפי רבנן כשהן יוצאין טעונין ברכה למפרע, אז איך גיי ארויס מוז איך מאכן א נאך ברכה, וכשהן חוזרין טעונין ברכה לכתחילה, ווען זיי קומען צוריק, אוודאי מוז איך מאכן א פרישע ברכה. דאס הייסט, לפי תנא קמא דאך אויך מודה, אז ווען מ'רעדט פון א שהכל מיט א בורא נפשות, אוודאי מוזטו גיין פאר דו גייסט אין שול מאכן א נאך ברכה, פאר דו קומסט צוריק און יעצט ווילסטו עסן א נייע ברכה, א נייע סעודה, דארפסט מאכן א פרישע ברכה. תנא קמא געבט נאר א היתר אז דו מוזט נישט מאכן א פרישע ברכה ביי מעין שלש, אבער ביי יעדע אנדערע זאכן ביי שהכל איז דאך תנא קמא מסכים אז ווען דו קומסט צוריק דארפסטו מאכן א נייע ברכה. אויב אזוי פרעג איך דא א קשיא, לימא תיהוי תיובתא דרבי יוחנן? רבי יוחנן אויף קוף א' עמוד בית, גאנץ אויבן, האט ער געזאגט אז וואס? מיר גייט נישט אן וועלכע שינוי מקום, זאגט ער זאלסטו וויסן שינוי מקום איז אייביג פטור. און ער מאכט נישט קיין חילוק, ער זאגט נישט צו מען רעדט פון וואסער, צו מען רעדט פון מעין שלש, ער גארנישט, ער זאגט פשוט א כלל, זאלסטו וויסן אז איך רבי יוחנן האלט, שינוי מקום אין צריך לברך, און דאס איז עס, און איך מאך נישט קיין חילוק צווישן וואס מיט וואס. אויף דעם פרעגט די גמרא איין מינוט, אפילו לפי די תנא קמא, וואס ער איז דאך די גרעסטע מייקל, איז ער אויך מודה אז די גאנצע הלכה פון שינוי מקום מיט אין צריך לברך איז נאר ביי מעין שלש, אבער ביי שהכל, ביי בורא נפשות, אוודאי מוזט יא מאכן א פרישע ברכה. אויב אזוי לכאורה תיובתא, איז לכאורה דער רבי יוחנן איז דא אפגעפרעגט, שטימט ער מיר דא אויכעט נישט. זאגט די גמרא אקעי, ביסט גערעכט, ס'איז טאקע א שווער, אבער ולאו מי אותביניה חדא זימנא, מ'האט דאך שוין געפרעגט דא אויבן אויף רבי יוחנן, מ'האט שוין גאנץ אויבן געזאגט תיובתא דרבי יוחנן תיובתא, קומסט מיר ברענגען נאך א ברייתא, אויך שווער אויף רבי יוחנן, שקויעך, וואס האב איך יעצט אויפגעטון, איך ווייס, רבי יוחנן איז שוין געווארן אפגעפרעגט, וואס קומסטו מיר ברענגען נאכאמאל תיובתא דרבי יוחנן תיובתא? ענטפערט די גמרא, ניין, נימא מהא נמי תיהוי תיובתא, אפשר וועט קומען איינער וועט קענען זאגן ווייסט וואס די קשיא מ'האט געפרעגט דא אויבן אויף קוף א' עמוד בית, דאס קען איך ערשט פארענטפערן, איך ברענג עפעס א לומדות, אויב אזוי קען מען אפשר זאגן אה, רבי יוחנן איז צוריק אויפגעוועקט, זיין הלכה איז טאקע אמת, מ'האט נישט אפגעפרעגט, אויף דעם זאגט ער זאלסטו וויסן, תיובתא נמי תיהוי תיובתא, כ'האב נאך א תיובתא אויף אים, אפילו דאס קענסטו מיר פארענטפערן, זאלסטו וויסן דא האב איך נאך א קשיא אויף אים, וואס דאס לכאורה איז שווער אויף רבי יוחנן. איז אמר לך רבי יוחנן, זאגט אבער רבי יוחנן ניין, הוא הדין דאפילו דברים שאין טעונין ברכה לאחריהם במקומן, זאלסטו וויסן, איך האלט אז אפילו ווען מען האנדלט פון א ברכה וואס שאין טעונין ברכה במקומן, פון א שהכל, פון א בורא נפשות, האלט איך זיך ביי מיינס זאגט רבי יוחנן, זאלסטו וויסן נמי אין צריכין לברך, אז דו גייסט האסט שינוי מקום, אין צריך לברך, איך מאך נישט קיין חילוק צו מען רעדט פון וואסער, צו מען רעדט פון די מעין שלש, איך האלט מיך ביי מיינס. הייסט מיר דא געפרעגט, די ברייתא וואס דו האסט מיר יעצט געפרעגט, דאס קען איך דיר פארענטפערן, און איך וועל דיר זאגן אזוי, והא דקתני עקרו רגליהן, דא וואס ס'איז געשטאנען אז זיי האבן געהאט עקירת רגליים, פשט איז מ'רעדט פון א מעין שלש, פון א זאך וואס ס'פאסט צו זאגן עקירת רגליים, אויף דעם האסטו מיר געזאגט, אה נאר אין אזא פאל זאג איך דיר זאלסטו וויסן ווען דו קומסט צוריק האלטן רבנן מ'דארף נישט מאכן קיין פרישע ברכה, איז לכאורה אבער משמע אז שהכל מוז מען יא מאכן, זאג איך דיר ניין, זאגט רבי יוחנן באמת רבנן איז אויכעט מודה צו מיר, אז ביי יעדע ברכה, ס'איז נישט חילוק צו שהכל צו ס'איז מזונות, ווען דו האסט געהאט עקירת רגליים, ווען דו האסט געהאט שינוי מקום, זאלסטו וויסן ס'מאכט נישט אויס, אויפן נייע פלאץ מוזטו נישט מאכן קיין פרישע ברכה. איי פארוואס טאקע רעדט די ברייתא פון עקירת רגליים, וואס לכאורה דאס משמע דווקא מען רעדט דא פון א מעין שלש און נישט פון קיין וואסער, נישט פון קיין בורא נפשות. זאג איך דיר להודיעך כחו דרבי יהודה. נישט ווייל ער האלט ביי וואסער נישט הלכה די זעלבע, אין אמת'ן ביי וואסער איז אויך די הלכה אז אזוי, שינוי מקום אין צריך לברך. איז פארוואס כאפט ער אן די ווערטער עקרו רגליהם, דאס איז נאר להודיעך כחו דרבי יהודה, דאפילו דברים שטעונין ברכה לאחריהם במקומן, אפילו ווען דו האסט א זאך וואס איז א מעין שלש'דיגע ברכה, נאך אלץ זאגט רבי יהודה זאלסטו וויסן אז דו האסט קיינעם נישט איבערגעלאזט אויפן פלאץ, מוזטו מאכן א פרישע ברכה. אבער נישט אז תנא קמא האלט דווקא אין אזא פאל ביסטו פטור, תנא קמא איז מודה אייביג, נישט חילוק ס'איז שהכל מזונות ביסטו אייביג זאלסטו וויסן אז דו האסט געהאט שינוי מקום אין צריך לברך. אבער פארוואס רעדט מען בכלל פון דעם? פארוואס רעדט מען פון עקירת רגליים? להודיעך ווי ווייט איז רבי יהודה מחמיר? זאלסטו וויסן רבי יהודה האלט אז אפילו אין א פאל ווען דו האסט געהאט עקירת רגליים, האסט געהאט א מזונות, דו וואלסט געהאט א צד צו זאגן אקעי, די סעודה וואס ער האט דא בלייבט דאך, הא ראיה זעהסט דאך מען מוז צוריק קומען אויפן פלאץ, וואלט איך געמיינט צו זאגן אה, רבי יהודה וועט מסכים זיין אזא פאל, און מען דארף נישט איבערלאזן חברים דארטן, קמשמע לן ניין, זאגט רבי יהודה זאלסטו וויסן, טעמא דהניחו מקצת חברים, אז דו האסט איבערלאזן א חלק פון דיינע חברים, דעמאלטס איז בסדר, דעמאלטס ווען דו קומסט צוריק מוזטו נישט מאכן קיין פרישע ברכה. אבל לא הניחו מקצת חברים, אויב דו האסט אבער נישט איבערגעלאזט מקצת חברים, כשהם יוצאים טעונין ברכה למפרע, ווען דו גייסט ארויס מוזטו מאכן א נאך ברכה, וכשהם חוזרין טעונין ברכה לכתחילה, און ווען זיי קומען צוריק מוזן זיי מאכן א פרישע ברכה. זאגט די גמרא תניא נמי תניא כוותיה דרב חיסדא, איך האב אבער נאך א ברייתא ממש וואס זאגט אזוי ווי רב חיסדא זאגט, חברים שהיו מסובין לשתות יין, און דא שטייט שוין יא קלאר די ווארט לשתות יין, דאס הייסט מען רעדט פון א מעין שלש, ועקרו רגליהם, און זיי אלע, אלע, אלע זענען ארויס געגאנגען, זיי האבן געהאט עקירת רגליים, וחזרו און שפעטער זענען זיי צוריק געקומען, אין צריכין לברך, מוזן זיי נישט גיין מאכן א פרישע ברכה. זע איך דא ממש אזוי ווי ר' חיסדא האט געזאגט אז די פאקט אז איך מוז איבערלאזן חברים אז נאר דורך דעם האלט זיך מיין סעודה, דאס נישט אמת. איך האב א ממש א ברייתא וואס זאגט אזוי ווי ר' חיסדא אז דו האסט געהאט א סעודה, א מעין שלש'דיגע סעודה, א סעודה וואס איך מוז צוריק קומען צו מאכן א ברכה, אויב אזוי ווען דו קומסט צוריק מוזטו נישט מאכן קיין ברכה. איך האב נישט איבערגעלאזט קיין חברים, אונז אלע זעמיר געגאנגען, אויף דעם זאגט די ברייתא איז בסדר, ס'פעלט נישט אויס, יא רבי יודא האט טאקע געהאלטן מ'מוז איבערלאזן חברים, אבער די ברייתא זאגט קלאר, זאלסטו וויסן, אינם צריכין לברך, דו מוזט נישט מאכן קיין ברכה, האסט געגעסן, ביסט אוועק געגאנגען, מען רעדט פון א מין שלוש, קומסט צוריק קענסטו פריש עסן אנע מאכן קיין פרישע ברכה.